און פון יעצט די יאר תשע"ח, פון לעצטע יאר, פון כי תצא, די לעצטע מאל וואס איז געווען כי תצא, איז נאכנישט געווען קיין וואך וואס מ'האט פארפאסט א שיעור, ס'איז געווען, יעצט לערנט מען שוין די צווייטע מאל כי תצא און אלע אנדערע פרשה, די איינציגסטע וואך וואס איז נישט געווען, איז געווען שבת חול המועד פסח און סוכות וואס האט נישט קיין פרשה, סאו איים ווערי עקסייטעד און איך פיל זייער זייער זייער עקאמפלישד, איך האב אויפגעטון עפעס פון מיין לעבן, וואס איך האב געמאכט יעדע וואך. א שיעור פון פון כי תצא ביז כי תצא, און האפענטליך גייט מען קענען מאכן נאך שיעורים און מרחיב זיין, איך האב נאך פלענער וואס צו טון אין די פיוטשער, און זאגן א נייע פשט יעדע וואך אויף די זעלבע פרשה, עניוועיס סאו דעטס דעטס די פירסט טינג. ס'איז דא א מנהג חודש אלול צו לערנען. צו לערנען תיקוני זוהר, אזוי ווי אלע אנדערע מנהגים און ענינים, איז האב איך אנגעקומען שוין ברוך השם ביז דף בית עמוד בית בערך, און די תיקוני זוהר האט א שייכות מיט תשובה זעהט אויס, חודש אלול, מסתם דאס איז די סיבה פארוואס די תיקוני זוהר הייבט זיך אן. אין דער אנהייב מיט א מעשה וועגן א ציפור, איינע פון די ערשטע דרשות, איינע פון די ערשטע תורות פון די תיקוני זוהר. ס'איז דא א ציפור, ס'איז דא שטייט כציפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו. און דער זוהר זאגט אז ווער דער ציפור איז די שכינה, און דער איש איז דער אייבערשטער, אדער די תלמידי חכמים, אדער משה רבינו.

די מענטשן, זיי זענען נודד נאך די שכינה, און וואס טוהן זיי? זיי מאכן א קן פאר די שכינה, זיי זענען מקיים די פסוק כי יקרא קן ציפור, די פסוק וואס שטייט די וואך אין די פרשה, כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך, מען גייט אין א דרך, דאס הייסט מען איז נישט אינדערהיים, מען איז נישט בבית, ס'שטייט גם ציפור מצאה בית, בעצם א ציפור וואלט געדארפט האבן א בית, אבער ס'איז נישט דא. און זיי גייען, זיי גייען אויף די, אויף די, אויף די וועג, אויף די, אויף די וועג, און זיי טרעפן א קן ציפור, ס'הייסט, ס'הייסט זיי טרעפן א קן ציפור, די ציפור איז דאך פארלוירן, זיך נישט אינדערהיים, די קן איז די בית פון די ציפור, ס'הייסט, ס'דא א, א סדר עבודה, א סדר, אז מ'מאכט א יחוד פון קודשא בריך הוא ושכינתיה, א סדר פון.

און עס איז דא מענטשן, עס איז דא די מענטשן וואס די תיקוני זוהר רעדט וועגן זיי, די משכילים, וואס זיי האבן א וועג, זיי ווייסן ווי אזוי צו מאכן א קן פאר די ציפור, און די זוהר זאגט אז דאס איז די טייטש, א חסיד שטייט איזהו חסיד המתחסד עם קונו, און די זוהר דרש'נט עם קונו, עם קן דיליה, קונו איז אזוי ווי קן, ענליך, מען דארף קענען מאכן א קן, דאס הייסט מען דארף קענען די חכמה. די חכמה איז צו מאכן א קן, די זוהר זאגט אז דאס איז נישט דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, דאס הייסט ס'איז דא מען זעהט אז די ציפור די די די ציפור וואס מ'האט געטראפן אין פרשת כי תצא, זי האט פארשידענע פארשידענע כוחות, פארשידענע פעולות, פארשידענע חלקים, ס'איז דא אפרוחים, או ביצים, או בנים, פארשידענע זאכן, און די זוהר רופט עס אז ס'איז דא פארשידענע מדריגות פון מענטשן, ס'איז אפרוחים, קליינע מענטשן בעלי משנה, בעלי הלכה, בעלי מעשה, ביצים, אנדערע סארט מדריגות. און די אלע חברה אויף אויף זיי זאגט אויף זיי נעמט מען נישט אפילו ווען אפילו די די מענטש האט געטראפן די קן ציפור ער נעמט איר ער נעמט נישט די אפרוחים או ביצים וואס נעמט ער נאר די בנים ווער ס'שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך וואס נאך שלח תשלח שטייט נישט ואת האפרוחים תיקח לך ואת הביצים תיקח לך אפילו ס'איז באמת מ'קען עס יא נעמען על פי הלכה נעמט מען יא אבער ס'שטייט נישט ס'שטייט נאר ואת הבנים תיקח לך און וואס ס'מיינט וואס די זוהר ווי די זוהר קוקט אן די פיקטשער איז.

איי דאנט קעיר באט ער ווייל זיין גאנצע זאך די גאנצע קן זיי האבן א א וועג זיי האבן א וועג ווי אזוי צו מאכן א קן א בית בתוך די דרך און תוך די כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך האבן זיי געמאכט א וועג און דאס איז די וועג פון די בעלי קבלה וואס זיי וואס זיי מאכן א וועג און די רגע וואס זיי מאכן א וועג באקומען זיי זיי זיי אליינס די בנים און מיט זיי כאילו קומט די מאמעס כאילו ס'ווערט נישט נתפעל פון די שליחים.

זייער וויכטיג צו פארשטיין, און מ'זאל פארשטיין אביסל. ס'דא אזא קשיא וואס פארשידענע מענטשן פון היינט, מפרשים אדער מענטשן פרעגן אזא קשיא, עס דא דער רמב ם זאגט אז תשובה איז א מצוה, ס'דא א מצוה, א מצוה פון תשובה צו טון, און קיינער פארשטייט נישט וואס ארבעט די מצוה, עס מאכט דאך נישט קיין סענס. די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן על מנת זאלסט מקיים זיין, יעצט זאגסטו אויב איינער איז נישט מקיים זאל ער תשובה טון. סאו וואס? האסט נישט געמיינט ערענסט די גאנצע תורה? עס זאגט זיך אז מען דארף תשובה טוהן, סאו דאס איז ווי א מצוה וואס איז נישט מעגליך צו מקיים זיין די מצוה נאר אויב מען האט געזינדיגט, נאר אויב מען האט אנגעפיפן די רעסט פון די מצוות, דעמאלס איז עס חל, מיטאמאל איז חל די מצוה פון תשובה, מי שחטא מצוה עליו שישוב. עס מאכט עפעס נישט קיין סענס, עס איז שווער זיך פארשטעלן א תורה וואס איז כאילו געשריבן געווארן און א ספעשל מצוה ווען מען פייפט אן די אלע אנדערע מצוות. און איך קען פרעגן וואס אויב איינער איז א צדיק גמור ווען ווען איז ער מקיים מצוות תשובה, איי איך וויל מקיים זיין אלע מצוות אין די תורה, מצוה פון תשובה דא בין איך נישט מקיים ווייל איך האב נישט געזינדיגט. ס'איז דאך ס'מאכט דאך נישט קיין סענס. אבער עס איז דאך יא דא א מצוה פון תשובה. און אויב מען פארשטייט ריכטיג קען מען פארשטיין אביסל וואס ס'מאכט טאטאל סענס. ווער עס פרעגט די קשיא ער מאכט נישט קיין סענס, ווייל ער פארשטייט נישט בכלל אז די תורה איז נישט געקומען געווארן צו זאגן וואס מען דארף טון טעארעטיש, וואס וואלט געדארפט זיין דעם, די תורה איז געקומען געווארן, תורה איז די לשון הוראה, זענען להורות והורית להם את הדרך ילכו בה, און די תורה איז מדריכך בדרך תלך, די תורה דארף צו העלפן א מענטש אנקומען ערגעץ. יעצט די ריאליטי פון מענטשן איז אז זיי זענען נישט מקיים הכל, זיי זענען נישט מקיים אלעס וואס זיי דארפן, דאס איז דאס איז דזשאסט א פאקט, און אויב מען קוקט אריין. און אין הלכות תשובה זעהט מען אז ווי שטייט הלכות תשובה די רמב ם איז די ערשטע וואס האט געמאכט הלכות תשובה וואס איז כאילו הלכה און ער האט געמאכט א ספר וואס הייסט ספר המדע און די רמב ם איז מסביר אין די הקדמה פון ספר המדע און אנדערע פלעצער אז די ספר המדע איז אלע זאכן וואס הייסט ספר המדע כפשוטו וואס מען דארף וויסן עס איז אלע מצוות וואס האבן צו טון מיט מדע אלע מצוות אלע ענינים פון תורה וואס דאס זענען זאכן וואס נישט וואס מען דארף טון ס'איז דא אהבה וואס איז וואס מען דארף טון יעדן טאג לייגן תפילין דאווענען

אז פארוואס איז פארוואס איז דא די מצוה, פארוואס, דער רמב ם זאגט בפירוש אז דאס איז, און דער רמב ם רופט עס אמונת התשובה, אדער לויט אנדערע טרענסלעישאנס דעת התשובה, דעת התשובה. דאס הייסט אמונה, תשובה איז א אמונה, וואס איז די אמונה? וויבאלד שאי אפשר לשום אדם שלא יחטא איז נישטא אזא זאך, נאך נישט געווען קיין דער מענטש, דער מענטש וואס דער חכם פרעגט א קשיא, וואלט ער געווען א צדיק גמור וואס וואלט ער געטון מיט די מצוה, ס'איז נאך נישט געבוירן געווארן יענער מענטש, און אויב.

נאר אזוי איז מקיים בכלל מעגליך מקיים צו זיין די גאנצע תורה, די רמב ם זאגט, ווען ס'וואלט נישט געווען, דאס איז א אמונה וואס איז יסוד התורה, ווען ס'וואלט נישט געווען די אמונה, וואלט נישט געווען, וואלט נישט געווען כל התורה כולה, וואלט קיינער נישט געפאלגט כל התורה כולה, וועסטו פרעגן, און ס'איז נאך א קשיא וואס מ'פרעגט אויף הלכות תשובה, וואס, פארוואס דארף מען א מצוה פון תשובה, וואס איז, וואס איז עפעס די הוה אמינא, יעדע איינער פארשטייט אז ס'איז דא א מצוה, מ'דארף טון אלע מצוות, אויב איינער האט נישט געטון נעכטן די מצוות, איז עפעס א הוה אמינא אז ער, אז ער ווערט פטור, ער ווערט נישט פטור.

אז אז נישט דא אז נישט דא א מעוות לא יוכל לתקון אז תשובה זאגט ביסט נעכטן נישט געווען גוט היינט זיי גוט דעטס אלל איט סעז אבער די די ס'איז נישט קיין חידוש די טוען איז נישט קיין חידוש פון תשובה די טוען איז שוין לכתחילה אויף די מצוה פון זיין גוט אויף די מצוה פון לערנען תורה שוין די טוען הרי טוען אמור אבער די אמונה פון תשובה דאס איז די חידוש פון תשובה די אמונה די חידוש פון תשובה איז די אמונה פון תשובה די אמונה וואס זאגט אז אז מען דארף נישט נתפעל ווערן פון וואס איז געווען פריער, אז דאס וואס האסט געזינדיגט נעכטן, וועסט היינט זיין גוט, וועט עס וועט עס אוודאי מתוקן ווערן, מען וועט דיך מוחל זיין. די אמונה, די אמונה, דאס איז די גאנצע, די גאנצע פרשה פון תשובה, און נישט און אויב מען פארשטייט אזוי, איז נישט נאר אז מען פרעגט אז תשובה איז כאילו א מצוה פון בדיעבד, א מצוה נאר נאכדעם וואס מען האט מען האט עובר געווען אויף די אנדערע מצוות דעמאלטס קומט אריין די מצוה פון תשובה, ניין, תשובה איז א מצוה פון לכתחילה, ווען נישט די מצוה פון תשובה וואלט קיינער קיינמאל נישט מקיים געווען קיין שום קיין שום זאך אין די תורה. און עס איז דא אזעלכע מוסר ספרים וואס זאגן פאר יעדע מצוה זאל מען תשובה טון, איך ווייס ווייל נישט איז מען א רשע, שטייט ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי. דאס איז נישט א טענה פון מוסר, דאס איז א פאקט, א יעדע זאך וואס אונז טוען, רוב אלע מענטשן, אלע מענטשן אין די וועלט זענען נישט צדיקים גמורים, זיי זענען אלעמאל, אין צדיק בארץ איז נאכנישט געווען, איז נאכנישט געבוירן געווארן, אפשר, איך ווייס נישט, נאכנישט, נישטא אזא זאך, און יעדע מאל א מענטש וויל טון א גוטע זאך, אלעמאל איז דא, האט ער אזא פילינג, האט ער אזא פראבלעם, ער קומט דאך פון די גאס, ווי אה, ווי יעצט גיי איך ווערן א צדיק גמור, יעצט גיי איך טון עפעס גרויסע זאכן, האט אזא פראבלעם, די מצוה פון תשובה זאגט, פאר, דאס איז נישט א פראבלעם, דעטס נאט א ריעל פראבלעם, איי דאנט קעיר, זי, טו יעצט, טו יעצט די גוטע זאך, דאס איז די אמונה פון תשובה וואס.

איטס אלל אבאוט העלפינג יו טו דו סאמטינג. אין אנדערע ווערטער די ווען עס קומט א מענטש זאגט ווייסט איך דארף תשובה טון סאו נישט נאר די תשובה האט אים נישט געהאלפן אזוי ווי איך זאג אז עצם תשובה דארף העלפן א מענטש דארף מען זאגן אה האסט געזינדיגט ווער נישט נתפעל מען קען מען קען נאך ווערן גוט יעצט תשובה איז געווארן נאך א פראבלעם נישט נאר כ'האב געזינדיגט כ'דארף דאך תשובה טון אויך און איך דארף פאסטן איך דארף זאגן תהלים איך דארף חרטה איך דארף וידוי לויט דעת לינקס אלע מיני תנאים און סדרים פון תשובה און אינסטעד אוו תשובה ביאינג דיס טינג דעטס סופאוזד טו העלפ פיפל קאוז דעי בעליוו דעט דערס סאטש א טינג אז תשובה

ספארט בוק אין אמעריקע איז סעלף העלפ בוק. יעצט סעלף העלפ איז איז קומט צו העלפן מענטשן פארוואס ווייל אזוי ווי איך זאג איין צדיק בארץ און די איין צדיק בארץ איז נישט קיין דין אז די תורה און נעבעך רודפ'ן ערליכע אידן אזויפיל. איין צדיק בארץ איז א פאקט יעדע איינע און וואס ער וויל טון און וואס א מענטש דארף טון איין צדיק בארץ ער דארף ער וויל האבן לאוו ער וויל האבן ביזנעס ער וויל מאכן געלט אלעמאל אלע מענטשן דארפן חיזוק דארפן ארבעטן זיך מחזק זיין צו זיין דרך ארץ אלע זאכן דארפן העלפ. יעצט, די אלע בוקס האבן מורא'דיגע עצות און עס שטופט מענטשן מ'זאל אנקומען, מ'זאל אנקומען. באט איך מיין אז איין זאך פון די זאכן וואס זיי פארפעלן אסאך מאל איז די ענין פון תשובה. ווייל יעדע מאל איך קום, אקעי, מ'גייט, איך גיי אנהייבן צו האבן גוטע רילעישאנשיפס מיט יעדע איינער, איך גיי לערנען א גאנצע בוק וועגן דעם, מאכן א ליסט פונקטליך וואס מ'דארף טון. למעשה רוב מענטשן, אלע מענטשן, דעי דאנט דא איט. ער טרייט איין טאג, מארגן איז ער נישט מצליח געווען, און די נעקסטע טאג נאכאמאל. בקיצור, ער האלט נישט דערביי. אזוי זאגט ער. אקעי. סאו אין אנדערע ווערטער, אזוי ש. און מ'דארף א וועג, מ'דארף האבן עפעס א, עפעס א נאך א בוק וואס זאל זאגן וואס צו טון ווען איך, ווען איך, ווען איך טו עס נישט, ווען איך, ווען איך האב געזינדיגט, ווען איך בין אין צדיק בארץ, ס'איז נישט געלונגען. ענד מאסט אף דיס בוקס דעי, דעי, דעי פארגאט אבאוט דיס, דעי פארגאט אבאוט דיס פארט. אבער ווען מען רעדט וועגען דעי פארט און למעשה הלכות תשובה איז אזא איז דעי בוק אין דעי בוק וואס זאגט אזוי ווי א סעלפ העלפ בוק א מענטש זאגט איך וויל ווערען איך וויל ווערען א פריינט מער פריינטליכע מענטש איך וויל ווערען ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט אזוי שווער ס'איז נישט קיין שום גרויסע תורה ס'איז נישט קיין שום חידושים עצומים וואס קיינער האט נישט געוואוסט שמייכעל צו מענטשען זאגט זיי העלא איך הייס אזוי ווי הייסטו וואס מאכסטו אבער ווען מען אליינס ליינט א בוק און ער גייט צו דעיל קארנעגי'ס לייק האו טו ווין פרענדס ענד אינפלוענס פיפעל, נאטינג נישט קיין שום גאונות דארט, אבער ער האט געמאכט ער האט מסדר געווען אזוי ווי ריטואלס, כאילו כמעט ריטואלס, אדער ליסט פון זאכן, הוראות פרטיות, ס'איז טו דאס טו נישט יענץ עשה ולא תעשה, און דעם דאס העלפט פאר זייער אסאך מענטשן, ס'איז איינע פון די בעסט סעלינג בוקס אוו די סענטשרי דעי בוק, ווייל ס'העלפט פאר אסאך מענטשן, ס'איז שווער פאר מענטשן צו קאנסעפטשולייזן, אקעי כ'גיי ווערן א בעסערע מענטש, וואס פונקטליך זאל איך טון? גיבט אים א ליסט, יעדע מאל דו רעדסט צו א מענטש האב אינזין, וואס האב איך אינזין? א ליסט פון פיר זאכן, כ'ווייס וואס. זאג, שמייכל צו אים, שריי נישט אויף אים, יעצט יעצט האט ער יעצט ווייסט ער וואס צו טון, יעצט ווייסט ער וואס צו טון ווען ווען ווען ער וויל רעדן מיט א מענטש, ווען ער וויל ווערן א בעסערע מענטש. סאו די סעים טינג איז מיט תשובה, די סעים די קאנצעפט פון הלכות תשובה, די אלע פרטים און דרכים פון תשובה, זיי זענען נישט געמאכט צו צולייגן פראבלעמען, די אמונה פון תשובה איז אז מען קען, מען קען, מען דארף נישט ווערן נסבל פון דעם וואס איז נישט געווען גוט, מען קען, ס'קען, די אייבערשטער וועט, מען קען מוחל זיין, מען קען צוריק גיין, מען קען מתקן זיין, אבער.

נאטירן כדי ער גייט נאכאמאל אלעס מיט די גרעסטע אהבה, מען דארף נישט נסבול ווערן פון דאס וואס נעכטן, אבער למעשה ער וויל משלים זיין, ער וויל רעקאנסיילן אויך די פראבלעם וואס ער האט געהאט, יעצט וויאזוי טוט מען עס? אין אלע בוקס פון שלום בית, כמעט קיין איינער פון זיי רעדט נישט פון די פראבלעם, ווייל זיי מאכן זיך כאילו זיי רעדן פון מושלם'דיגע מענטשן וואס האבן פשוט נישט געוואוסט די פאר כללים וואס די בוק האט זיי פארקויפט, און מען גייט זיי פארקויפן די דריי כללים און ער גייט עס פאלגן, קאמאן, איך ווייס, יעדער איינער ווייסט זיינע כללים. אבער מען פאלגט עס נישט פארוואס? ווייל מיר זענען מענטשן, נו, אין צדיק בארץ, וועגן דעם יעצט דיין בוק דארף האבן אטליסט האלב פון די בוק, וואס צו טון נאכדעם וואס מען האט שוין געלערנט די גאנצע בוק און מען האט נאכאמאל געהאט א פייט. און יעצט איז דא הלכות תשובה אין די בוק, און די בוק זאגט, איך זאג דיך א גאנצע רול, איך זאג דיך זאג ווידוי, און די רמב"ם קומט הלכות תשובה איז בכלל פון א מצוה פון ווידוי, זאג איך האב געזינדיגט, זאג איך האב חרטה, זאג איך גיי מער נישט טון, אלל דיס טינגס אר דזשאסט וועיס טו העלפ פיפל קאנסעפטשולייז, טו העלפ פיפל אויספירן די. אמונה פון תשובה, די פאקט אז מען קען זיך אנפייפן פון וואס איז געווען און און מען גייט ווייטער, און סאו אויב מען פארשטייט אזוי די אלע די אלע פרטים די אלע דינים פון תשובה די אלע תפילות אלע זאכן זענען פשוט געמאכט צו העלפן ס'איז ריטואלס וואס זענען העלפן א מענטש, ס'וואלט אסאך געהאלפן אויב איינער אפשר איז שוין דא אזא בוק וואס איך ווייס נישט אויב איינער אלע שרייבן העלפ סעלף העלפ בוקס האו טו בי סוקסעספול יא יא איך הער איך וויל אויך זיין סוקסעספול באט איך ס'געלונגט מיך נישט שרייב א בוק האו טו עסק, סעי איים סארי פאר נאט בינג סוקסעספול, האו טו סעי איים סארי ווען יו האד א פייט, נישט האו טו בי אין לאוו, אקעי שוין געהערט, יעצט האו נאט טו בי אין לאוו, האו טו האו טו מעיק לאוו אפטער א פייט, האו טו רעקאנסייל, און זאג מיך רולס, זאג חרטה, קבלה על העתיד, די אלע זאכן זענען זאכן וואס זיי העלפן, ס'איז ברענגט א מענטש, ס'איז א וועג וואס ער ברענגט א מענטש פון זיין צעקריגט ביז זיין צוריק, פון זיין צעקריגט ביז זיין צוריק צוריק גוט. דאס איז די גאנצע הלכות תשובה, אבער אלעס איז געבויט ארום די איין זאך וואס ער זאגט אמונת התשובה, די אמונה וואס זאגט אז די מי אשר לו חטא לתקן איז נישט קיין זאך, און אין אנדערע ווערטער וואס איך וואלט געזאגט פאר זייער מער קלאר, אז די טוב, די קדושה, די גוטס וואס א מענטש טוט, האט נישט צו טון מיט די פראבלעמען וואס ער האט, דאס, מען מוז נישט אלעמאל האבן אזויווי איין נערעטיוו, איין לאנגע מעשה, איך בין אזוי און איך בין אלע די זאכן וואס איך האב געטון, ס'דא גוטע זאכן וואס איך טו וואס זענען בתכלית השלמות, זענען אזויווי א צדיק גמור, אינגאנצן פונקט גוט. און אויב נעכטן איז נישט געווען גוט, ס'האט נישט צוטון, ס'איז נישט ס'איז צוויי אנדערע, צוויי אנדערע וועלטן, און יעדע מאל מ'גייט אריין אין אין א שבת וואו דער סלאנימער רבי האט געזאגט די וואך ווי די וואך אבער שבת, עס איז געווען די וואך, מ'איז נישט געווען וואס מ'האט געוואלט, אקעי הו קעירס, דאזענט איט דאזענט, איך ווען איך ווען איך מאך שבת דארף איך זיך נישט זארגן וועגן יענץ, ווייל דאס זאגט תשובה, תשובה זאגט כ'דארף זיך נישט זארגן וועגן יענץ, ס'וועט זיין גוט ווען מ'טוט די זאך וואס איז גוט. און אזוי וועט יעדער האבן א גוטע שבת, און איוון וואס מ'האט טויזענט מאל געזאגט מ'גייט האבן א גוטע שבת און עס איז נישט געווען, דאזענט טשעינדזש עניטינג, מ'זאל אלס האבן די וואך א גוטע שבת, אסאך לאוו און העפינעס און גוטע שבת.